ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף ס"ג עמוד ב', די לעצטע זעקס שורות פון עמוד. פרעגט די גמרא, בשלמא, דאס וועט זיין גוט למאן דאמר דער וועלכער לערנט חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, דער וועלכער זאגט איין פסוק רעדט זיך בגנב, און איין פסוק רעדט זיך טוען טענת גנב שפיר, איז גוט ווייס איך פון דא א אז א גנב באצאלט כפל, פון דעם פסוק אם ימצא הגנב לערן איך אפ מען באצאלט כפל, ווייל כ'האב דאך צוויי פסוקים ביי שומר חינם, אם ימצא הגנב אם לא ימצא הגנב. איז דאך געשטאנען פריער אין דער צווייטער ברייתא אז דער אם ימצא הגנב איז דער טייטש, דער שומר טענה'ט מען האט עס גע'גנב'עט, און אם ימצא הגנב, נאכהער האט מען געפונען דעם גנב, ווער עס האט עס גע'גנב'עט פון שומר, באצאלט דער גנב כפל. ווייס איך אז א גנב באצאלט כפל. אלא למאן דאמר אבער דער וועלכער לערנט תרוייהו בטוען טענת גנב, אז סיי דער פסוק אם ימצא הגנב, סיי דער פסוק אם לא ימצא הגנב, ביידע רעדן זיך ביי א שומר, ווען דער שומר טענה'ט טענת גנב, אז מ'האט עס צוגעגנבעט, ווי שטייט דארט אין פסוק, דער שומר זאגט וגנב מבית האיש, מ'האט עס צוגעגנבעט, און דער שומר שווערט, מען האט עס צוגעגנבעט, נאכהער האט מען געפונען אז דער שומר אליין איז דער גנב, באצאלט ער כפל, גנב עצמו מנא ליה, פון וואנעט ווייסן מיר א גנב באצאלט כפל? וכי תימא וועסטו וועלן זאגן ליתי איך זאל אפלערנען בקל וחומר א קל וחומר מטוען טענת גנב, גיב א קוק דער שומר. וואס צו אים איז געקומען די זאך אין די האנט בהיתר, דאך אויב ער האט עס גע'גנב'עט דארף ער באצאלן כפל, איז דאך אוודאי און אוודאי א גנב וואס איז געקומען לידיה באיסורא דארף אוודאי באצאלן כפל. ריכטיג, איך האב טאקע א קל וחומר, אבער אויב איך וועל אזוי אויך זאגן דיו איז גענוג. לבא מן הדין, די זאך וואס איך לערן אפ פון דעם קל וחומר להיות כנדון, אויב איך גיי אפלערנען גנב אליין פון טוען טענת גנב, דארף גנב האבן דעם זעלבן דין ווי טוען טענת גנב. מה להלן, ווען דער שומר טענה'ט טענת גנב און ער האט עס גע'גנב'עט, ווען באצאלט ער כפל? דווקא בשבועה ער האט פאלש געשוואוירן? אף כאן בשבועה דארף דאך אויסקומען א גנב באצאלט כפל נאר מיט א שבועה. און מיר ווייסן דאך אז א גנב באצאלט כפל און א שוויה, און פון וואנעט ווייס איך דאס? ענטפערט די גמרא, נפקא ליה, ער לערנט עס אפ מדתנא דבי חזקיה, ער טוט עס אפלערנען פון א צווייטן פסוק, פון דעם פסוק, און ווי די גמרא וועט באלד זאגן, אם המצא תמצא בידו הגניבה משור עד חמור עד שה חיים שניים ישלם, דער פסוק רעדט זיך נישט ביי טוען טענת גנב, נאר דער פסוק רעדט זיך ביי גנב אליין, לכאורה האט דאך די גמרא געדארפן זאגן נפקא ליה מקרא אחרינא, ווייל איך לערנט דאך עס פון א פסוק אפ, וואס שטייט מ'לערנט עס אפ פון תנא דבי חזקיה. זאגט דער רש"י, ווייל אין פסוק שטייט נישט בפירוש נאר בעלי חיים, אין פסוק שטייט שור, חמור, און שה, און אין אמת'ן, איך לערן דאך אפ פון דער דרשה פון דבי חזקיה, אז אפילו זאכן וואס זיי זענען נישט קיין בעל חיים באצאלט מען אויך כפל, מוז איך דאך צוקומען צו זיין דרשה. דתנא דבי חזקיה מען האט געלערנט אין בית מדרש פון חזקיהן יאמר זאל מען שטיין שור וגניבה והכל בכלל, זאל מען שטיין אין פסוק שור און גניבה וועל איך דעמאלט מרבה זיין אז אלעס דארף באצאלן כפל, איך וועל זאגן אז עס דארף זיין גלייך צו דעם פרט, אזוי ווי שור איז דבר המטלטל וגופו ממון. וועל איך אלעס אפלערנען. וואס דארף מען שטיין? חמור. וואס דארף מען שטיין? שה. ס'גענוג זאל מען שטיין שור וגניבה. מיר וועלן זיך דא גלייך אפשטעלן אזוי ווי מ'האלט דא ביי דער ברייתא, די קשיא וואס די גמרא וועט שפעטער פרעגן דא אויף די בארד. מיר ווייסן דאך אזוי, ווען מיר האבן כלל ופרט, זאגן מיר אין בכלל אלא מה שבפרט, בין איך גארנישט ניט מרבה א זאך אחוץ דעם פרט, ווייל דער פרט איז מיר מפרש דעם כלל, זאגט די תורה זאלסט נישט מיינען אלדינג נאר דעם פרט, אז ס'איז פארקערט אז ס'פרט וכלל. זאגן מיר, אז דער כלל איז על דין מרבה? דעמאלט ווען איך האב כלל ופרט וכלל, דעמאלט זענען מיר מרבה כעין הפרט, אלע זאכן וואס זענען גלייך צום פרט בין איך מרבה. די גמרא פרעגט דא אויך, זאל מען נאר שטיין שור און גניבה, והכל בכלל. שור איז דאך א פרט. גניבה א כלל איז גוט והכל בכלל וועט אלעס זיין כלל. וואס ענטפערט אויף דעם אט די גמרא, אילו כך ווען ס'זאל נאר שטיין שור און גניבה, דאס הייסט ס'זאל נאר שטיין א פרט און א כלל, הייתי אומר וואלט איך געזאגט, מה הפרט מפורש קרב לגבי מזבח אף כל קרב לגבי מזבח, וויאזוי וואלט איך אזוי געזאגט אויב דאס איז א פרט וכלל, דעמאלט מוז דאך נישט זיין גלייך אלעס צו דעם פרט, און אויב איז דאך עס מוז נישט זיין אלעס גלייך צו דעם פרט בין איך דאך אלדינג מרבה, אזוי פרעגט די גמרא. א צווייטע זאך פרעגט די גמרא, אין פסוק איז דאך דער סדר אנדערש, אין פסוק שטייט אזוי, אם המצא תמצא בידו הגניבה, ווערט דערמאנט גניבה יעדע זאך, וואס איז דאס א גניבה? דער כלל, נאכדעם ווערט ערשט דערמאנט שור חמור שה, פרעגט די גמרא א קשיא, זאל מען נאר שטיין גניבה מיט שור וועל איך אלעס וויסן. וויאזוי וועל איך אלעס וויסן? אויב ס'וועט נאר שטיין גניבה און נאכדעם שור איז דאך דאס א כלל ופרט, און כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, הייבט זיך דאך נישט אן די קשיא זאל מען יאמר, זאל מען נאר שטיין גניבה און נאכדעם שור והכל בכלל, כלל ופרט ווייס איך דאך נאר דעם פרט, און אויך איז דעמאלטס שווער נאך א קשיא. דער תירוץ איז אויך שווער, אילו כך זאל מען שטיין גניבה און שור, הייתי אומר וואלט איך געזאגט מה הפרט מפורש קרב לגבי מזבח, כ'קען דאך נישט אזוי זאגן, אויב עס שטייט פאר א כלל און א פרט בין איך גארנישט ניט מרבה וואס איז גלייך צום פרט, דעמאלט זאג איך דאך אין בכלל אלא מה שבפרט, דאס וועט די גמרא שפעטער פרעגן, דערוויילע וועל מיר לערנען אזוי האט די ברייתא די קשיא, די ערשטע קשיא איז דא אויך, זאל מען נאר שטיין די כלל ופרט וכלל, עס זאל נישט שטיין אלע פרטים, ס'זאל נאר שטיין דער פרט פון שור, וואס דארף מען שטיין די חמור און שה, איז דער תירוץ אויף דעם, אילו כך הייבט די שטענדיג הייבט זיך אן דער תירוץ אילו כך ווען דער פסוק זאל מען נאר זאגן איין פרט שור הייתי אומר וואלט איך געזאגט מה הפרט מפורש קרב לגבי מזבח דער פרט פון שור איז א זאך וואס מ'איז עס מקריב אויף מזבח אף כל קרב לגבי מזבח. וואלט איך מרבה געווען פון כעין הפרט נאר די זאכן וואס מ'איז מקריב צום מזבח, דעריבער שטייט מיר שה אויכעט, פארוואס יעצט דא מה יש לך להביא שה, ווען איך זאג כעין הפרט קרב לגבי מזבח, וואס בין איך דעמאלט מרבה? שה בין איך מרבה, און שה ווייל וואס איז דא א חוץ שור וואס איז קרב לגבי מזבח, שה איז דאך כשהוא אומר שה, דער פסוק זאגט דאך מיר שה אויכעט, הרי שה אמור, שטייט דאך שוין שה בפירוש, ממילא דארף איך דאך נישט נוצן מרבה זיין כעין הפרט אויף שה, ווייל שה שטייט דאך בפירוש. אויב אזוי וואזשע גייט מיך צו זאגן דער כעין הפרט? כ'קאן דאך נישט טייטשן דער כעין הפרט מיינט מען מרבה צו זיין שה ווייל שה שטייט בפירוש הא מה אני מקיים גניבה, וואזשע טו איך טייטשן דעם ק' עס טוט מיר מרבה זיין כלל ופרט וכלל כעין הפרט, לרבות כל דבר קומט עס מיר מרבה זיין א יעדע זאך וואס איז מטלטל וגופו. ממון איז דא דער דין אז אם המצא תמצא בידו הגניבה דארף מען באצאלן כפל, נאכאמאל ווען זאל מען שטיין אין דער תורה נאר שור, וואלט איך געזאגט כלל ופרט וכלל עס דארף זיין גלייך צו דעם פרט עס דארף זיין קרב לגבי מזבח. דעריבער האט מען די תורה אויך געשריבן שה, דעמאלט קען איך דאך נישט זאגן אז די כעין הפרט גייט מען מרבה זיין קרב לגבי מזבח, וועלכעס בין איך מרבה שה, שה שטייט דאך בפירוש, דעריבער מוז איך זאגן אז די כעין הפרט איז דבר המטלטל וגופו ממון. איז שוין גוט פארוואס עס דארף מען שטיין שור און שה. פרעגט די גמרא א צווייטע קשיא, ריכטיג איך דארף האבן דעם שור מיט דעם שה דארף איך האבן יאמר שור שה וגניבה והכל בכלל? זאל מען שטיין אין דעם כלל ופרט וכלל זאל מען שטיין שור און שה, פארוואס דארף מען שטיין חמור? ענטפערט די גמרא, אילו כך, ווען זאל מען נאר שטיין די צוויי פרטים שור און שה, הייתי אומר וואלט איך געזאגט מה הפרט מפורש דבר הקדוש בבכורה, דער פרט שור און שה איז דאך דבר הקדוש בבכורה, וואלט איך געזאגט איך בין מרבה כעין הפרט נאר אזעלכע זאכן וואס איז קדוש בבכורה, אף כל בין איך מרבה דבר הקדוש בבכורה, דא וועלכע זאך וואלט איך מרבה געווען דעמאלט ווען איך האב שור מיט שה, מה יש לך להביא, וועלכע זאך וואלט איך מרבה געווען פון כעין הפרט? חמור, כשהוא אומר חמור, אז חמור שטייט מען בפירוש, דארף איך דאך נישט צוקומען אז חמור בין איך מרבה כעין הפרט, ווייל חמור הרי חמור אמור חמור שטייט דאך שוין, קען איך דאך נישט זאגן אז דער פרט זאל זיין אז די זאך וואס איז קדוש בבכורה, איך האב דאך נישט וואס מרבה צו זיין, הא מה אני מקיים גניבה, אויף וואס זשע דארף איך דעמאלט נוצן דעם כלל ופרט וכלל, לרבות כל דבר, אלעס מאכט די זאך. יעצט איז שוין גוט פארוואס איך דארף האבן דעם חמור אויכעט. ווען איך זאל נאר האבן שור ושה, וואלט איך געזאגט כעין הפרט, דבר הקדוש בבכורה זאל זיין, און איך וואלט טאקע מרבה געווען חמור. אבער יעצט אז די תורה שרייבט חמור אויכעט, קען איך דאך נישט זאגן אז דער דער כעין הפרט גייט מיר מרבה זיין חמור, ווייל חמור שטייט דאך בפירוש, מוז איך זאגן אז דער כעין הפרט גייט מיר מרבה זיין, דבר המטלטל וגופו ממון. פרעגט יעצט די גמרא א דריטע קשיא. יאמר זאל מען שטיין שור וחמור שה וגניבה והכל בכלל, זאל מען נאר שטיין דיע פרטים און חיים וואס גייט מען מרבה זיין אלע בעלי חיים, וואס דארף מען דאס אויס שטיין? אין פסוק שטייט דאך, אם המצא תמצא בידו הגניבה משור עד חמור עד שה חיים שניים ישלם, זאל מען דער חיים ניט שטיין, איז דער תירוץ, אילו כך, אויב דער חיים זאל ניט שטיין, הייתי אומר וואלט איך געזאגט, מה הפרט מפורש בעל חיים, די פרטים, שור, חמור און שה, איז דאך דאס בעל חי, אף כל וואלט איך מרבה געווען בעל חי, נאר בעל חיים וואלט איך מרבה געווען, א כפל גייט נאר אן ביי בעל חי. מה יש לך להביא, וועלכע זאך וואלט איך דעמאלט מרבה געווען כעין הפרט, שאר בעל חי, אנדערע בעל חיים אחוץ שור חמור שה. איז כשהוא אומר חיים, אז די תורה זאגט מיר חיים, הרי חיים אמור, שטייט דאך בפירוש חיים, ממילא קען איך דאך נישט זאגן אז דער כעין הפרט נוצט זיך אויף מרבה זיין נאר בעלי חיים, ווייל אויף דעם דארף איך דאך נישט צוקומען צו כלל ופרט וכלל, ווייל חיים שטייט דאך בפירוש. הא מה אני מקיים גניבה, וואס גיי איך מרבה זיין? פון דעם כלל ופרט און כלל פון גניבה, לרבות כל דבר, מרבה זיין יעדע זאך המטלטל וגופו ממון, אפילו ס'איז נישט בעלי חיים באצאלט מען כפל, ווייל איך קען דאך נישט זאגן אז דער כעין הפרט זאל זיין נאר בעלי חיים, ווייל חיים שטייט דאך בפירוש, און וואס זשע קומט עס מיר מרבה זיין, מוז איך זאגן אנדערע זאכן. ביז אהער די ברייתא, רש"י. די גמרא גייט יעצט מפרש זיין די פריערדיגע ברייתא, אמר מר. מיר האבן פריער געלערנט, יאמר זאל נאר שטיין שור וגניבה. אזוי הייבט זיך אן די ערשטע קשיא. פרעגט די גמרא, מי כתיב שור וגניבה? דו פרעגסט א קשיא וואס דארף איך האבן די אנדערע פרטים, זאל מיר נאר שטיין דער פרט פון שור, שור און גניבה. שטייט דען אין דער תורה דערמאנט פריער שור און נאכדעם גניבה? גניבה ושור הוא דכתיב, פריער שטייט גניבה דער כלל און נאכדעם שטייט דער פרט, ממילא וואס זאגסטו אז ס'זאל נאר שטיין והכל בכלל? אין די תורה שטייט דאך פריער גניבה נאך דעם שור, איז דאך דאס א כלל ופרט, און כלל ופרט איז דאך נאר שור אין מידי אחרינא לא, וכי תימא אז דו וועסט זאגן אילו נאמר קאמר, אויב איך לערן אזוי א פשט יאמר שור וגניבה, אזוי ווי איך האב פריער געזאגט אז דער פאקט איז שטייט דאך אין די תורה גניבה ושור, דעמאלט האב איך גלייך א קשיא, וואס הייסט גניבה אין שור? שטייט דאך איז דאך איז די כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, אויב דו וועסט וועלן זאגן אילו נאמר קאמר אז די פשט אין גמרא איז אזוי, שטיין אין די תורה שטייט גניבה און שור, נאר איך פרעג זאל מיר שטיין פריער שור און נאכדעם גניבה, דעמאלט וועט עס זיין פרט וכלל והכל בכלל. אבער אילו נאמר שור וגניבה, ווען די תורה זאל מיר זאגן פריער דעם פרט און נאכדעם די כלל פון גניבה, ממילא וועל איך אלעס וויסן, ומי מצית אמרת קענסטו דען זאגן מה הפרט, איז דאך נישט גוט דער תירוץ, ס'איז זייער א גוטע קשיא, זאל מיר שטיין פריער שור און נאכדעם גניבה. דאס איז זאל מען שטיין פרט און כלל, וועל איך אלעס מרבה זיין. וואס זשע ענטפערט אויף דעם די גמרא, ומי מצית אמרת קען איך דען זאגן אז זאל מען אזוי יא שטיין, וואלט איך געזאגט מה הפרט מפורש, אזוי זאגט דאך די גמרא זאל מען נאר שטיין שור, וואלט איך געזאגט דווקא קרב לגבי מזבח, ניין, אויב ס'איז א פרט און כלל וועל איך אזוי אויך נישט זאגן. ווייל הוה שור פרט, שור איז א פרט, וגניבה כלל, פרט וכלל, נעשה כלל מוסיף על הפרט, די כלל איז נאר מפרש דעם פרט, ואיתרבו להו כל מילי, בין איך מרבה אלע זאכן, אפילו אזעלכע זאכן וואס זענען נישט גלייך צום פרט. אויב כ'על אזוי יא טייטשן אז די קשיא פון גמרא איז געוועזן זאל מען שטיין פריער דער פרט פון שור און נאכדעם דער כלל וועל איך אלעס וויסן, איז דאך נישט גוט וואס די גמרא זאגט שפעטער אילו כך, כ'וואלט געזאגט כעין הפרט, דעמאלט וועל איך נישט זאגן כעין הפרט, דעמאלט וועל איך מרבה זיין אלע זאכן. אלא כדכתיב קאמר, כ'וויל זאגן אזוי ווי עס שטייט אז די תורה זאל מען נאר זאגן גניבה ושור, אויב אזוי יא וואס איז עס דעמאלט? אויב עס שטייט דאך פריער גניבה א כלל און נאכדעם שור א פרט. איז דאך קודם כל דעמאלט האב איך צוויי קשיות, קודם איז מיר שווער מי מצית אמרת הכל בכלל, אויב איך האב א כלל פון גניבה פריער און נאכדעם האב איך דעם פרט פון שור, ווי קען איך זאגן הכל בכלל? פארוואס קען איך נישט זאגן? ווייל מיר ווייסן דאך כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, ווייל דער פרט איז מיר מפרש דעם כלל, און אויך וועט זיין שווער. וואס ער זאגט שפעטער, או מה הפרט מפורש, זאגן מיר אז אזוי ווי דער פרט איז מפורש קרב לגבי מזבח, וואלט איך מרבה געווען יעדע זאך וואס איז קרב, ניין, אפילו קרב לגבי מזבח וואלט איך אויך נישט מרבה געווען, פארוואס? ווייל הוה ליה גניבה כלל ושור פרט, און מיר האבן דאך כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, איז דאך שור אין מידי אחרינא לא. איז אזוי, אויב אזוי ווי שטייט אין די תורה, פריער גניבה און נאכדעם שור, איז דאך דאס א כלל און א פרט, דעמאלט האב איך צוויי קשיות, איין קשיא מיר שווער אויף די קשיא וואס די גמרא פרעגט, זאל מיר נאר שטיין גניבה און שור הכל בכלל, ווי וועט זיין הכל בכלל, כלל ופרט איז דאך אין בכלל אלא מה שבפרט, און אויך עט מיר זיין שווער. דער תירוץ וואס די גמרא ענטפערט, אז ס'זאל מיר אזוי יא שטיין גניבה און שור, וואלט איך מרבה געווען כעין הפרט, כ'על גארנישט ניט מרבה זיין כעין הפרט, אויב ס'איז א כלל ופרט, זאגט מען דאך אין בכלל אלא מה שבפרט, און אויב ווידער כ'על לערנען אנדערש פשט, אז די קשיא אין גמרא איז געוועזן, די תורה זאל מיר זאגן פארקערט, די תורה זאל מיר פריער זאגן שור, און נאכדעם זאל מיר די תורה זאגן דעם כלל פון גניבה, עט זיין גוט די קשיא פון גמרא, יאמר זאל מיר שטיין שור און גניבה זאל מיר שטיין א פרט מיט א כלל, וועל איך אלעס וויסן. וואס דארף מיר שטיין די פרטים פון חמור שה, אבער אויב כ'על אזוי יא לערנען איז דאך מיר נישט גוט די תירוץ, וואס איז די תירוץ? איך וואלט נאר מרבה געווען דאס וואס איז גלייך צום פרט, קרב לגבי מזבח, א פרט און כלל בין איך אלעס מרבה אפילו די זאך איז נישט גלייך צום פרט. אמר רבא, האט רבא געענטפערט, תנא אחיים קסמיך ליה, דער תנא דערמאנט נישט דאס ווארט חיים, נאר ער פארלאזט זיך ס'איז דא נאך א כלל חיים, וכלל ופרט וכלל קאמר ליה, און מיר'ן נאכאמאל צוגיין צום פסוק, יעצט וועלן מיר שוין זען אז מיר האבן דא א כלל ופרט וכלל, אין פסוק שטייט אזוי. אם המצא תמצא בידו הגניבה איז דאס א כלל, וואס די גניבה זאל נישט זיין איז איין דין, נאכער שטייט משור עד חמור עד שה, שור און חמור און שה דאס איז פרטים, נאכער שטייט חיים שנים ישלם, דער חיים איז מיר אויך א כלל. וואס דארף מיר שטיין דער חיים? האב איך א כלל גניבה, נאכער האב איך פרטים שור חמור שה, נאכער האב איך נאך א כלל חיים, פרעגט יעצט די גמרא, וואס דארף איך האבן אלע דריי פרטים זאל מיר שטיין דער כלל גניבה, און דער פרט שור, און דער אנדערער כלל חיים, וועל איך אלעס גיין מרבה זיין. כ'וועל זאגן אלעס וואס איז גלייך כעין הפרט, וואס איז כעין הפרט? דבר המטלטל וגופו ממון. זאגט די גמרא, ניין, כ'וואלט אנדערש געזאגט כעין הפרט, איך וואלט געזאגט כעין הפרט דווקא דאס וואס איז קרב לגבי מזבח. פרעגט יעצט די גמרא, ווי קאנסטו אזוי א זאגן אז חיים זאל זיין א כלל? והא לא דמי ס'איז דאך נישט גלייך כללא בתרא דער אנדערע כלל דער חיים איז נישט גלייך לכללא קמא צו דעם ערשטן כלל גניבה. פארוואס? ווייל אין ווארט גניבה איז א כלל, סיי דבר שיש בו רוח חיים, סיי אין בו רוח חיים. חיים איז מער א כלל, אבער עס ליגט דאך אין דעם נישט דאס א וואס עס ליגט אין ערשטן כלל. ענטפערט די גמרא, הא תנא דבי רבי ישמעאל היא, דאס גייט ווי דער תנא דבי רבי ישמעאל, דכהאי גוונא, אזא אן אופן, אפילו דער אנדערער כלל איז נישט גלייך צו דעם ערשטן כלל, דריש כללי ופרטי, טוט ער אויך דרש'ענען כלל ופרט. רש"י. יעצט דא אז מיר זאגן איך לערן עס כלל ופרט וכלל, דאס הייסט אז דער ערשטער כלל איז גניבה און דער צווייטער כלל איז. חיים, שור ושה די פרטי, איז גוט איז די זייער גוט די גמרא די ערשטע קשיא, די ערשטע קשיא געוועזן זאל מען נאר שטיין שור, וועל איך זאגן דבר המטלטל וגופו ממון, זאגט די גמרא ניין, כ'על נאר זאגן דבר הקרב לגבי מזבח, דעריבער מוז מען שטיין שור און חמור, די צווייטע קשיא געוועזן זאל מען שטיין שור און חמור. אויב קרב לגבי מז שור און שה זאל נאר שטיין אויב קרב לגבי המזבח וועל איך עס נישט דארפן, פארוואס? ווייל דאס ווייל שה שטייט דאך בפירוש, איז דא דער תירוץ כ'וואלט נאר געזאגט ווען שטייט מען שור און שה וואלט איך נאר מרבה געווען וועלכע זאכן קדוש בבכורה, דעריבער מוז מען שטיין חמור. וואס איז די דריטע קשיא? די דריטע קשיא איז, זאל מען שטיין דער כלל פון גניבה, און זאל מען שטיין די דריי פרטים, שור, חמור, שה, און חיים. שטייט דאך אזוי, מער שטייט דאך נישט. מער ווי די דריי פרטים האב איך דאך נישט. וואס איז די לעצטע קשיא געווען? זאגט די גמרא דאס, והכי קא קשיא ליה. דער תנא דבי חזקיה, די לעצטע קשיא וואס ער האט געפרעגט, אז זאל מען נאר שטיין, שור, חמור, שה, והכל בכלל מער שטייט דאך נישט, איז די קשיא אזוי געווען, אם המצא תמצא למה לי, די אנפאנג פסוק הייבט זיך דאך אן, אם המצא תמצא, די המצא תמצא איז מיר איבריג, יאמר זאל מען נאר שטיין שור וגניבה. וחיים והכל בכלל, דא איז לשון נישט מסודר'דיג, ס'דארף שטיין אנדערש, ס'דארף שטיין יאמר גניבה שור וחיים, ווייל אויב ס'איז שור גניבה חיים איז דאך עס פרט און כלל וכלל, נאר דאס מיינט די גמרא, זאל מיר דאס אויך שטיין, וועל איך מרבה זיין הכל בכלל דבר המטלטל וגופו ממון. איז אויף דעם, דאס איז געווען די ערשטע קשיא, איז דער תירוץ אויף דעם, אילו כן ווען די תורה זאל מיר זאגן דעם כלל פון גניבה, און דעם כלל פון חיים, נאר איין פרט פון שור, הייתי אומר וואלט איך געזאגט, מה הפרט מפורש דבר הקרב לגבי המזבח, דער פרט פון שור איז א זאך וואס מ'איז מקריב אויפן מזבח, אף כל הקרב לגבי המזבח וואלט איך נאר געקאנט צוגלייכן צו דעם פרט קרב לגבי המזבח, מה יש לך להביא וואס וואלט איך מרבה געווען פון כעין הפרט שה, אבער כ'קען נישט זאגן אז דער כלל און פרט און כלל גייט מיר מרבה זיין ווי שה, קרב לגבי המזבח, כשהוא אומר שה, שה שטייט בפירוש, הרי שה אמור. הא מה אני מקיים גניבה, אויף וועלכע זאך דארף איך ניצן דעם כלל ופרט וכלל מרבה זיין א יעדן לרבות כל דבר, גיי איך מרבה זיין יעדע זאך וואס איז מטלטל וגופו ממון, ווייל אויב ס'זאל מיר נאר שטיין שור אליין וואלט איך געזאגט נאר קרב לגבי מזבח. און יעצט האט ער געפרעגט די צווייטע קשיא, איז גוט ביסט גערעכט עס מוז מיר שטיין שור און שה, אבער חמור וואס דארף שטיין? יאמר גניבה, דער כלל פון גניבה, ושור ושה, און די צוויי פרטים פון שור ושה, וחיים, און נאכדעם זאל שטיין דער כלל פון חיים, והכל בכלל. וועל איך דאך שוין דעמאלט אלעס וויסן, וואס דארף איך האבן? חמור, ס'זאל מיר נאר שטיין שור ושה, וועל איך זאגן איך קען נישט זאגן קרב לגבי המזבח, איז דאך מיר דעמאלט איבריג די שה, און אויב ס'שטייט מיר די שה אויכעט, גייט עס מיר מרבה זיין דבר המטלטל וגופו ממון. איז דער תירוץ, אילו כן ווען די תורה זאל מיר נאר שרייבן די צוויי פרטים שור און שה, הייתי אומר וואלט איך געזאגט, מה הפרט מפורש דבר הקדוש בבכורה? שור און שה איז דבר הקדוש בבכורה. אף כל דבר הקדוש בבכורה. ווען ס'זאל מיר נאר שטיין איינס פון די פרטים, אדער שור אדער שה, וואלט איך געזאגט קרב לגבי המזבח. האט מיר די תורה געשריבן נאך א פרט, מרבה זיין, מרבה זיין אזעלכע זאכן קדוש בבכורה. מה יש לך להביא, וואס וואלט וואס וואלט איך דעמאלט מרבה געווען דער כלל ופרט ווען איך האב נאר שור און שה, חמור, ווייל וואס איז נאך דא קדוש בבכורה אחוץ שור ושה, חמור, כשהוא אומר חמור, אבער די תורה זאגט דאך בפירוש דעם פרט פון חמור, הרי חמור אמור, קען איך דאך נישט זאגן אז דער כלל און פרט און כלל גייט מיר מרבה זיין חמור, ווייל חמור שטייט דאך בפירוש. הא מה אני מקיים גניבה, איז דער כלל ופרט וכלל, גייט מיר מרבה זיין, לרבות כל דבר, יעדע זאך וואס איז מטלטל וגופו ממון. קומט יעצט אויס ווי מיר האלטן יעצט? אז מיר דארפן האבן אלע דריי פרטים, שור און חמור און שה, ווען איך האב נאר שור וואלט איך געזאגט דווקא קרב לגבי מזבח, דעמאלט באצאלט מען כפל, ווען איך זאל האבן שור און שה וואלט איך געזאגט דווקא דבר הקדוש בבכורה, אבער יעצט אז איך האב שור און חמור און שה קען איך דאך נישט זאגן דבר הקדוש בבכורה, ווייל וואס גיי איך מרבה זיין, גיי איך דאך נאר מרבה זיין חמור און חמור שטייט דאך בפירוש, דעריבער זאגן מיר אז לרבות כל דבר, יעדע זאך וואס מטלטל וגופו ממון דארף מען באצאלן כפל. פרעגט די גמרא די דריטע קשיא, יאמר גניבה ושור ושה וחמור וחיים והכל בכלל, זאל איך האבן דעם כלל פון גניבה און די פרטים פון שור שה חמור און דעם כלל פון חיים, וועל איך מרבה זיין דבר המטלטל וגופו ממון. וואס דארף איך האבן דעם המצא תמצא? דער פסוק הייבט זיך אן מיט א כלל, אם המצא תמצא בידו הגניבה, וואס דארף איך האבן דעם המצא תמצא? ענטפערט די גמרא, אילו כן, ווען איך זאל נישט האבן די המצא תמצא, הייתי אומר, וואלט איך געזאגט, מה הפרט מפורש בעלי חיים, דער פרט איז דאך שור און חמור ושה איז בעלי חיים, אף כל בעלי חיים, איך וואלט נאר מרבה געווען בעלי חיים, דעריבער דארף איך האבן.

מה יש לך להביא? וואס וואלט איך מרבה געווען פון כלל ופרט וכלל אן דעם המצא תמצא? שאר בעלי חיים, אנדערע בעלי חיים, כשהוא אומר חיים, אז עס שטייט מיר בפירוש חיים, הרי חיים אמור, ווייס איך דאך שוין אלע בעלי חיים. דא שטייט דאך מיר בפירוש, כ'דארף דאס נישט אפלערנען פון כלל ופרט וכלל. הא מה אני מקיים גניבה, וואזשע וועל איך נוצן דעם כלל ופרט וכלל? לרבות כל דבר, וועל איך דאך מוזן זאגן לרבות כל דבר, איך קען נישט זאגן אז גייט מען זאגן לרבות בעלי חיים, ווייל חיים שטייט דאך בפירוש. אויב אזוי דאך צוריק די קשיא. אם המצא תמצא למה לי, וואס דארף איך צוקומען אז איך מאך המצא תמצא צוויי כללים און איך לייג אריין די פרטים צווישן המצא תמצא און המצא תמצא, מוז איך דאך זאגן אז איך בין מרבה כעין הפרט אפילו ניט בעלי חיים, ווייל אויף בעלי חיים דארף איך נישט האבן קיין כלל ופרט וכלל, ווייל עס שטייט דאך בפירוש. פרעגט די גמרא, אי הכי שפיר קשיא ליה, אויב אזוי פרעגט זיך דער תנא דבי חזקיה א גוטע קשיא, וואס איז דער תירוץ אויף דעם? וואס דארף איך האבן דעם המצא תמצא? ענטפערט די גמרא, משום דאית ליה פירכא, איך קען דאס אפפרעגן, איך קען נישט מאכן דעם כלל ופרט וכלל, אז דער ערשטער כלל זאל זיין גניבה, און דער אנדער כלל זאל זיין חיים, איך קען דאס אפפרעגן. לרבות כל דבר מהיכא קמייתי ליה. יעדע זאך מרבה זיין, פון וועלכן כלל בין איך עס מרבה? מכלל בתרא, דאס בין דאך מרבה פון לעצטן כלל, דאס וואס איך זאג אף כל אז עס גייט מען מרבה זיין אנדערע זאכן וואס איז גלייך צום פרט, פון וועלכן כלל לערן איך דאס אפ? פון לעצטן כלל. כללא גופיה, חיים כתיב ביה, אין דעם לעצטן כלל שטייט דאך בפירוש חיים, ווי קען איך גיין מרבה זיין זאכן וואס איז מער ווי דער כלל וואס איז נישט כבעל חיים? דער פשט איז אזוי, שטענדיג ווען איך האב כלל ופרט וכלל, איז דאס וואס איך גיי זאגן אף כל, איך גיי מרבה זיין נאך זאכן, ווער הייסט מיר מרבה זיין נאך זאכן? דער לעצטער כלל, ווייל דער ערשטער כלל גייט מיר אראפנעמען, ווייל אויב ס'זאל נישט זיין דער ערשטער כלל, איך האב נאר א פרט וכלל, וואלט איך אלעס מרבה געווען. טוט מיר אפ דער ערשטער כלל ממעט זיין דאס וואס איז נישט גלייך צום פרט, און דער לעצטער כלל גייט מיר מרבה זיין, ווייל אויב ס'זאל נישט זיין דער לעצטער כלל, וואלט עס דאך געווען כלל ופרט, ואין בכלל אלא מה שבפרט. דעריבער קען איך פון דעם נישט אפלערנען נאר בעלי חיים, כ'קען דאך נישט זאגן אז דער כלל וואס זאגט מיר חיים און איך זאל מרבה זיין מער ווי בעלי חיים ווערט בטל דער כלל ופרט וכלל, כאטש מיר טרעפן דאך תנא דבי רבי ישמעאל זאגט אפילו די כללים זענען נישט גלייך טו איך דרש'ענען כאטש איין כלל נעמט ארום מער ווי דעם אנדערן טוט ער דרש'ענען, דאס איז נאר גערעדט געווארן, איך בין מרבה אזא איין זאך וואס דאס געפינט זיך אין לעצטן כלל איז אויב ווי דער כלל ופרט וכלל מאי קא מהני ליה, וואס וועט מיר אויפטון דער כלל ופרט וכלל. אי לאתויי כל דבר זאגן אז דער לעצטער כלל וואס דאס קומט מיר לרבות גייט מיר אלעס מרבה זיין, הא חיים כתיב, פון לעצטן כלל שטייט דאך חיים, בעלי חיים אין מידי אחרינא לא, משום הכי איצטריך אם המצא, דעריבער דארף איך האבן די אם המצא איך זאל דרש'ענען צוויי כללים המצא איין כלל תמצא א צווייטן כלל. דאס וואס איר פרעגט כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, וואס טוט מיר אויף דער כלל, זאל מען די תורה שרייבן נאר דעם פרט, תוספות פרעגט עס אין נזיר, זאגט תוספות אזוי, אז כלל ופרט גייט מיר נאך דער ערשטער כלל אראפנעמען, דער ערשטער כלל זאגט מיר אין בכלל אלא מה שבפרט, ממילא אפילו עס איז דא אזעלכע זאכן וואס איך קען זיי אפלערנען אין א מה מצינו פון דעם פרט, כ'זאל נאר האבן דעם פרט, וואלט איך עס אפגעלערנט מיט א בנין אב, אזוי ווי כ'געפין דא, אזוי איז ערגעץ אנדערש פאר דיר. אבער יעצט אז די תורה שרייבט מיר א כלל ופרט, מיינט די תורה צו זאגן, נאר די פרט, און אנדערע זאכן זאל איך פון דא נישט אפלערנען. זאגט די גמרא, אמרי, כ'דארף פרעגן א קשיא, והא שני כללות דסמיכי אהדדי נינהו,

כדאמרי במערבא אזוי ווי מען האט געזאגט אין ארץ ישראל כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה, אומעדום וואו דו געפינסט צוויי כללים וואס איינס לעבן אנדערן, הטל פרט ביניהם, דעם פרט וואס שטייט נאך זיי לייג אריין צווישן זיי, ודונם בכלל ופרט, און זאלסט דאס לערנען כלל ופרט וכלל שדי שור בין המצא לתמצא, דער שור זאל איך זאגן ס'גלייך ווי ער שטייט צווישן דעם המצא תמצא, לאתויי מאי, וואס גייט מיר מרבה זיין די כלל ופרט וכלל? אי לאתויי בעל חיים, זאגן אז דארף זיין גלייך כעין הפרט, נאר ביי בעל חיים באצאלט מען כפל, מחיים נפקא, דאס דארף איך נישט אפלערנען פון כלל ופרט וכלל, דאס ווייס איך דאך שטייט דאך בפירוש חיים, אלא לאתויי דבר שאין בעל חיים, די כלל ופרט וכלל גייט מיר מרבה זיין א זאך וואס איז נישט בעל חיים, ודרוש הכי, און איך דרשן אזוי, מה הפרט, דער פרט פון שור איז דאך מפורש דבר המטלטל וגופו ממון, א זאך וואס מען קען עס מטלטל זיין, און דער גוף זאך איז געלט, אף כל בין איך מרבה דבר המטלטל וגופו ממון, איז פון שור ווייס איך שוין אלע זאכן וואס די זאכן איז מטלטל און גופו ממון באצאלט מען כפל. ותו שדי חמור בין המצא לתמצא, דעם חמור, דעם פרט פון חמור לייג איך אויך אוועק צווישן די צוויי כללים המצא תמצא, לאתויי מאי, וואס גייט עס מיר מרבה זיין? אי לאתויי דבר שאין בעל חיים, גיין זאגן עס גייט מיר מרבה זיין א זאך ס'איז נישט בעל חיים באצאלט מען כפל, משור נפקא, פון שור האב איך דאך שוין אפגעלערנט, אפילו די זאך איז נישט קיין בעל חיים, דאך באצאלט מען כפל, אלא לאתויי דבר מסוים. תוספות איז גורס למעוטי דבר שאין מסוים, ס'גייט מיר ממעט זיין א זאך שאין מסוים. רשי איז גורס לאתויי דבר המסוים, אבער ס'איז די זעלבע טייטש, ווייל דער ראש אין אנפאנג קידושין סימן ב' זאגט אפילו עס שטייט לאתויי, מיינט מען לאתויי צו זאגן נאר דא אדער ערגעץ אנדערש ניט, איז דא אויך אזוי דער טייטש, ער קומט מיר דאך זאגן דווקא דבר מסוים באצאלט מען כפל, אבער דבר שאינו מסוים באצאלט מען נישט קיין כפל. רש י זאגט דאס דעם דין אז דבר שאינו מסוים באצאלט מען נישט קיין כפל, דאס לערן איך אפ פון דעם ריבוי פון דעם חמור, אבער פון משמעות קען איך עס נישט אפלערנען, ווייל רש י טייטשט דאך דבר מסוים א זאך וואס די זאך האט א סימן. חמור איז דאך פארהאנען אסאך בהמות וואס האבן נישט קיין סימן. קען איך דאך נישט זאגן די משמעות פון חמור איז דווקא א זאך וואס האט א סימן, און אויב וועל איך דאך זאגן אז ס'ליגט אין די משמעות קען איך דאך עס אפלערנען פון שור אויך, נאר וואס דען ס'דא אסאך בהמות וואס האבן נישט קיין סימן, נאר די חמור פון דעם יתור טו איך אפלערנען דווקא דבר המסוים. איז רש י טייטשט וואס שטייט אזוי דבר המסוים מיט די טייטש אז ווען באצאלט מען כפל דווקא די זאך האט א סימן. תוספות, דף סג עמוד ד', דיבור המתחיל דבר שאין מסוים, זאגט דער תוספות צוויי אנדערע טייטשן אין דעם ווארט מסוים. יעצט האב איך שוין גע'דרש'נט דעם שור און דעם חמור. פרעגט די גמרא, אי הכי שה למה לי, וואס דארף איך האבן דעם שה? פון שור און חמור ווייס איך אלעס. אלא זאגט די גמרא, ריבה ומיעט וריבה הוא. דאס איז נישט קיין כלל ופרט וכלל, נאר דאס איז ריבה מיעט וריבה, כדתנא דבי רבי ישמעאל, אין בית מדרש פון רבי ישמעאל'ן האט מען געלערנט אז דארטן ווי די צוויי כללים איז איינער נאענט צו דעם אנדערן, דעמאלט טו איך עס נישט לערנען כלל ופרט וכלל, נאר ריבה מיעט וריבה. דתנא דבי רבי ישמעאל מ'האט דארטן געלערנט שטייט אין פסוק במים במים ב' פעמים אין פסוק שטייט תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים איז דער במים איז א כלל, דער אנדערער במים איז נאך א כלל. דער פרט געפינט זיך נישט צווישן די כללים, נאר נאך די ביידע כללים שטייט בימים ובנחלים, אין די ימים און די טייכן. דאס איז א פרט, דארט ווייזט אויס אז נאר בימים ובנחלים, דעמאלט דארפן די פיש האבן די סימני טהרה סנפיר וקשקשת אבער אין בורות שיחין מערות דארף עס נישט האבן די סנפיר וקשקשת זאגן די תנא דבי רבי ישמעאל במים במים ב' פעמים ווייל די במים שטייט איינס לעבן אנדערן במים איז דאך א כלל אין אלע וואסערן דעריבער האט די תורה דאס געשריבן צוזאמען אין זה כלל ופרט, איך זאל דאס נישט לערנען כלל ופרט וכלל, מרבה זיין כעין הפרט, אלא נאר דאס איז ריבוי ומיעוט וריבוי ריבה הכל, מה ריבה ריבה כל מילי, איך בין אלעס מרבה, נאר וואס דען, האב איך דאך מיעוטים. אז כ'האב מיעוטים גייט מיר דער מיעוט ממעט זיין איין זאך, אבער אלע זאכן וואס זענען נישט גלייך צו דעם פרט צו דעם מיעוט טו איך אויך אפלערנען. וואס איז די חילוק פון כלל ופרט וכלל פון מיעוט ריבוי ומיעוט? אין סוכה דף נ' עמוד ב' איז דאך די רש"י מסביר אז כלל ופרט איז די טייטש אזוי, דער פרט וואס קומט נאך דעם כלל, ער גייט אפטייטשן דעם כלל. דעריבער זאגן מיר אז כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, אפילו די זאכן וואס זענען גלייך צום פרט קען איך נישט אפלערנען, ווייל דער פרט גייט מיר מפרש זיין אז וואס ליגט אין דעם כלל, נאר דאס וואס איך זאג דא יעצט נישט מער. אז ס'קומט שפעטער נאך א כלל נאכן פרט, איך האב יעצט כלל ופרט וכלל, גייט מיר דער צווייטער כלל מוסיף זיין אויף דעם פרט, איז גענוג אז דו וועסט מוסיף זיין דיע זאכן וואס זענען גלייך צום פרט, דעריבער זאגן מיר אי אתה דן צוליבן לעצטן כלל נאר דיע זאכן וואס זענען גלייך צום פרט, וואס פריער האב איך עס נישט געקאנט אפלערנען ווייל כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט. דאס איז כלל ופרט וכלל. דער וועלכער טוט דרש'ענען ריבוי ומיעוט, ער לערנט נישט אז די מיעוט וואס שטייט נאך דעם ריבוי גייט מיר מפרש זיין דעם ריבוי אז איך זאל זאגן אין בכלל אלא מה שבפרט, נאר ווייל אין דעם ערשטן כלל האב איך אלעס מרבה געווען. קומט דער פרט דער מיעוט נאכדעם ממעט זיין פון די משמעות איז ריבוי ומיעוט צו זאגן אלעס וואס איז גלייך צו מיעוט אבער נישט מפרש זיין די פריערדיגע ריבוי ומיעוט לערנען איז די זעלבע זאך ווי כלל ופרט וכלל און אויב איך האב נאכדעם נאך א ריבוי טוט עס מיר אויף אלעס מרבה זיין. זאגן מרבה זיין כעין הפרט דארף איך דיך ניט. פארוואס פון ריבוי ומיעוט אליין ווייס איך כעין הפרט. דארטן איז דא אין גמרא א מחלוקת לגבי מנורה, די גמרא זאגט דארט אזוי, אין פסוק שטייט ועשית מנורת איז א כלל פון יעדע זאך קאנסטו מאכן א מנורה, זהב טהור איז א פרט נאר פון גאלד, מקשה תיעשה המנורה איז ווידער א כלל, זאגן מיר כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט אז א מנורה קען מען נאר מאכן פון מתכת, אזוי ווי דער פרט איז דאך זהב מתכת, א מנורה קען זיין פון מתכת, פון האלץ קען נישט זיין קיין מנורה. אבער רבי יוסי בר יהודה וואס ער דרשנ'ט די גאנצע תורה אין ריבוי מיעוט וריבוי, זאגט ער ועשית מנורת איז א ריבוי זהב טהור איז א מיעוט מקשה תיעשה המנורה חזר וריבה בין איך אלעס מרבה אה איך האב דאך א מיעוט יא די מיעוט גייט מיר עפעס אראפ נעמען וואס נעמט מיר אראפ די מיעוט די מיעוט נעמט מיר אראפ נאר איין זאך אז חרס קען מען נישט מאכן קיין מנורה. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב דו טוסט עס לערנען ריבוי מיעוט וריבוי, כל הני פרטי למה לי, וואס דארף איך האבן די אלע פרטים, יעצט בלייבט דאך מיר שווער די שור און דער חמור און שה און אויך חיים איז מיר שווער. ענטפערט די גמרא חד למעוטי קרקע, איין פרט גייט מען ממעט זיין קרקע, פארוואס האב איך פריער דאס נישט פארענטפערט למעוטי קרקע? ווען די גמרא האט פריער געפרעגט אויב די שה איז איבריג זאל איך זאגן למעוטי קרקע, ווייל פריער ווען איך האב געלערנט כלל ופרט וכלל, דארף איך דאך נישט ממעט זיין קרקע, ווייל כ'האב דאך עס בכלל נישט מרבה געווען כעין הפרט נאר דבר המטלטל וגופו ממון, וואלט איך עס דאך ממילא ממעט געווען, יעצט אז איך זאג אז ס'איז ריבוי מיעוט וריבוי בין איך דאך אלעס מרבה, דארף איך האבן א פרט ממעט זיין קרקע. וחד למעוטי עבדים. די תוספות האט שוין געזאגט פריער, דף סג עמוד א', כאטש מיר האבן דאך א כלל עבדים איז איתקש לקרקעות, אבער דאך ווען איך האב א מיעוט איז נישט גענוג דער מיעוט אויף קרקעות און אויך גיין זאגן אז עבדים זענען געווארן ממעט, כ'דארף האבן א באזונדער מיעוט אויף עבדים. וחד למעוטי שטרות, און דער דריטער פרט גייט מען ממעט זיין אז ביי שטרות באצאלט מען נישט קיין כפל. גניבה וחיים, וואס דארף מען זאגן די גניבה און חיים? מען רעדט דאך פריער פון גניבה, גענוג זאל נאר שטיין אם המצא תמצא בידו משור עד חמור עד שה, לכדרב, צו דערציילן די הלכה וואס רב זאגט, דאמר וואס רב זאגט, אחיה לקרן, לעב אויף דעם קרן כעין שגנב, די גמרא זאגט ווייטער אז אויב איינער האט גע'גנב'עט א בהמה בשעת גניבה איז זי ווערט געווען פיר זוז, און נאכער איז זי געווארן מאגער אדער ס'איז געווארן ביליגער די ווערדע, זאגן מיר אחיה לקרן כעין שגנב, אז דעם קרן פון גניבה אחיה אז עס זאל זיין גאנץ, ער זאל באצאלן ד' זוז. פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, פריער, דף סמך ג עמוד ב', האבן מיר דאך געהאט א מחלוקת פון צוויי ברייתות. אין איין ברייתא שטייט אז דאס וואס שטייט אין דער פרשה פון שומר חנם אם ימצא הגנב, און אויך שטייט אם לא ימצא הגנב, ביידע גייט ארויף אויף טוען טענת גנב. אז דער שומר חינם טענה'ט מ'האט עס צוגעגנבעט און ער אליין איז געווען דער גנב. דאס הייסט, ביידע פסוקים רעדן זיך בטוען טענת גנב. און ס'דא איין מאן דאמר וואס ער זאגט אז אם ימצא הגנב רעדט זיך בגנב עצמו. דאס הייסט דער שומר זאגט ריכטיג אז מ'האט עס צוגעגנבעט, נאכער האט מען געפינען דעם גנב. איז דער וועלכער לערנט חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, וגנב עצמו נפקא ליה, דעם דין אז א גנב דארף באצאלן כפל לערנט ער אפ, מאם ימצא הגנב האי אם המצא תמצא, מאי דריש ביה, וואס לערנט ער אפ פון דעם המצא תמצא, ס'איז דאך לויט אים איבריג. ענטפערט די גמרא מבעי ליה דארף דאס האבן לכדרבא בר אהילאי צו דער דרשה וואס רבא בר אהילאי האט געזאגט, דאמר רבא בר אהילאי מאי טעמא דרב, וואס איז דער טעם פון רב דאמר וואס רב לערנט מודה בקנס, אז איינער איז מודה אין קנס, דער גנב קומט צו גיין און ער זאגט ער האט גע'גנב'עט, ער וויל באצאלן דעם קרן. ואחר כך באו עדים, נאכדעם קומט צו גיין עדות, פטור, קען מען אים נישט מחייב זיין דעם קנס דעם כפל, דכתיב שטייט אין פסוק אם המצא תמצא, טייטש איך אזוי, אם המצא בעדים, אויב פריער האסטו אויסגעפינען די זאך דורך עדות, ער האט זיך נישט מודה געווען, תמצא בדיינים, קען מען געפינען דעם כפל דעם קנס דורך די דיינים, פרט למרשיע את עצמו, אויב ער האט זיך אליין באשולדיגט, ער אליין זאגט ער איז שולדיג קנס, כאטש עס קומט נאך דעם עדות, דארף ער נישט באצאלן קיין כפל.

דארף מען דאך האבן דעם המצא תמצא ווי מיר האבן פריער געזאגט, צו לערנען א ריבוי מיעוט וריבוי אויף גנב אליין. מרשיע עצמו מנלן, פון וואנעט ווייסט ער אז מודה בקנס איז פטור? ענטפערט די גמרא, ער ווייסט דאס מאשר ירשיעון אלקים, אויב די בית דין וועט אים מחייב זיין דארף ער באצאלן, ולא המרשיע את עצמו, אבער נישט ער אליין איז זיך מחייב. ווען ער אליין איז מודה אין קנס איז ער פטור. פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר דער וועלכער לערנט אז די צוויי פסוקים וואס איך האב ביי א שומר חינם חד בגנב, די פסוק אם ימצא הגנב, לערן איך דארט אפ א גנב באצאלט כפל,

וואס דארף ער האבן צוויי פסוקים אויף מודה בקנס? ענטפערט די גמ' אמר לך וועט ער ענטפערן, ההוא מבעי ליה למודה בקנס דפטור, איין פסוק אשר ירשיעון לערן איך אפ אז ער איז מודה בקנס און ס'איז נישט געקומען קיין עדות איז פטור, און מ'האט שוין איבריג די המצא תמצא צו פטר'ן אפילו ס'קומען עדות נאכדעם איז ער אויך פטור, איי אויב כ'האב שוין די המצא תמצא אפילו עס קומט עדות איז פטור, וואס זשע דארף איך האבן דעם אשר ירשיעון אלוקים, נאר ווען איך האב נאר איין פסוק וואלט איך געזאגט אז דער פס אז ווען האט די תורה געפטר'ט מודה בקנס אז קומט נישט נאכדעם קיין עדות. איז טאקע אזוי, ומאן דאמר תרווייהו בטוען טענת גנב, דער וואס ער זאגט אויף ביידע פסוקים סיי אם ימצא הגנב סיי אם לא ימצא הגנב, רעדט זיך בטוען טענת גנב, האט ער דאך אויף דעם דין פון מודה בקנס נאר איין פסוק, ווייל המצא תמצא דארף ער דאך האבן אויף גנב אליין, פון וואנעט ווייסטו אז מודה בקנס איז פטור נאר פון אשר ירשיעון אלוקים? קסבר ער האלט טאקע מודה בקנס ואחר כך באו עדים, האלט ער טאקע חייב.

האסט דאך שוין ממעט געווען פון די פרטים וואס שטייט על כל דבר פשע, פון דארט נאך עס ממעט געווען? ענטפערט די גמרא, ס'איז גארנישט, ס'איז איבריג, כדתנא דבי רבי ישמעאל, דעם זעלבן תירוץ וואס רבי ישמעאל האט געלערנט, דתנא דבי רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה ונשנית, אומעדום א פרשה וואס איז געווארן געזאגט אין דער תורה און איבערגע'חזר'ט, לא נשנית אלא לדבר שנתחדש בה. גאנצע פרשה ווערט נאר געלערנט וועגן איין חידוש, איז דא אויך דא דער חידוש המצא בעדים תמצא בדיינין? פרעגט די גמרא ואימא גנב עצמו בשבועה, לאמיר מיר זאגן א גנב באצאלט נישט קיין כפל דווקא ווען ער שווערט פאלש, די זעלבע זאך וואס מען טרעפט ביי טוען טענת גנב, אבער אן. שבועה, באצאלט ער נישט קיין כפל, זאגט די גמרא לא סלקא דעתך, קען אזוי נישט זאגן, דתניא מיר האבן געלערנט, רבי יעקב אומר, שנים ישלם, וואס שטייט א גנב באצאלט כפל, שלא בשבועה, אפילו ער האט נישט געשוואוירן פאלש, אתה אומר שלא בשבועה, ער האט נישט געשוואוירן פאלש באצאלט ער כפל, או אינו אפשר איז נישט אזוי, אלא בשבועה נאר דעמאלט ווען ער האט פאלש געשוואוירן. אמרת זאג לא כך היה, די זאך איז נישט אזוי. פרעגט די גמרא מאי לא כך היה, פארוואס איז די זאך נישט אזוי? אמר אביי, האט אביי געזאגט, לא לכתוב רחמנא זאל מען די תורה נישט שרייבן שנים ישלם בגנב, וליתי איך וועל עס אפלערנען בקל וחומר מטוען טענת גנב. כ'וועל אזוי מאכן א קל וחומר, מה דאך טוען טענת גנב, דער שומר וואס ער טענה'ט טענת גנב און ער אליין האט עס גע'גנב'עט.

אלא שניים ישלם דכתב רחמנא בגנב עצמו למה לי, וואס דארף איך האבן דעם שניים ישלם? דאפילו שלא בשבועה, אז א גנב באצאלט כפל אפילו שלא בשבועה, ווייל אויב ער מוז שווערן דארף איך דאך נישט קיין פסוק, קען איך דאך עס אפלערנען פון דער קל וחומר, איי מיר האבן דאך א כלל מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא, און דער פסוק איז מיר נישט איבריג. אבער דארטן ווי איך קען אפלערנען א אנדער לימוד זאג איך נישט א מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא ר ש.